לויט אים נאך, ער איז פארמאטערט פון דער גאנצער וואך ארבעט אין קאפעראטיוו, אכט שעה א טאג, און די איבעריגע צייט ביים צופארדינען אינדערהיים. יא, לויט אים נאך וואלט מען געקאנט גאנץ שיין יוצא זיין דעם זונטאג מיט פארברענגען דעם טאג אין שכינות'דיגן זאא פארק. פאר א פראסטן שניידער און פאר זיין ווייב א פשוט'ע עמך'טע, מיינט ער איז עס גענוג. נישט שלעפן זיך מיט טראמוויי אין ענגשאפט

ער ווייס אז קיין בעלאן פארט מען פון דאנען מיט א זעקסטל. ער וועט טון עפעס אן ארבעט. ער טוט אויף א רוק העכער דאס קיילעכדיג רויט בלויע ראוועריסטן היטעלע, דעם לאנגן דאשיק זאל אים נישט שטערן צו דערזען די נומערן פון די אנקומענדיגע טראמווייען. סלאווע קערעוועט אוועק דעם קאפ צו כאפן א בליק הינטער זיך. שעפטל שטייט אומבאוועגליך און שווערליך.

אז ער שווייגט קען מען זיך כלל נישט כאפן אז ער איז א איד. זיין פנים, גלאט, אפגעראזירט און זויבער לכבוד זונטאג, זעט אויס נאך אפגעצערטער און בלאסער איידער אין דער וואכן. כ'וואלט געווען באדארפט כאטש דאס נעצל מיט דער דעקע אליין טראגן, טוט איר א פיק דאס געוויסן. זי שפיצט אן איר גליענדיגע בליק אויפצוכאפן זיינעם און וויל צו אים איבערבעטנדיג א שמייכל טון.

און דאָ אויף צרות טוט אים נאָך שעפֿטל אַ רוף בײַם ייִדישן נאָמען מיט אַ בייזער, דניאל! זי דערפֿילט סלאָװע װי די זון פֿון הימל, טוט זיך איר אַ זעץ אַראָפּ אויפֿן רויטן טיכל און לויפֿט דורך מיט פֿלאַמען קרויזן פֿון קאָפּ דורך אַלע גלידער ביז אַראָפּ. זי טוט זיך רײַסיק אַ בײג אײַן, אַ כאַפּ דוניקן פֿאַר אַן אַקסעלע, איבער װעלכן ס'איז פֿאַרװאָרפֿן דאָס רימענדל פֿון זײַן קלײן רענצעלע, און מיט אַ שטומער רציחה אַ ריס אים צו זיך, װי ער װאָלט זײַן נישט דוניק, נאָר שעפֿטל. אָבער דוניק האָט אַפֿילו איצטער זיך זײַנס אין זינען. ער טוט קװישניק אָפּגעהאַקט אַ געשרײ, טאַטע, דאָס זעקסטל! דער טראַמװײַ לױפֿט אָן, פֿאַרפּאַמעלעכט דעם גאַנג און בלײַבט שטײן.

סלאָװע שטײט צװישן דוניעקן און אַ יונגן קריסט מיט אַ ברונעט און סימפּאַטיש פּנים אין שטאַרקער ענגשאַפֿט. דאָס פּלאַזשע-קלײדל איז איר בײַם רעכטן אַקסל מיט געװאַלד אַראָפּגעצױגן, און עטלעכע קרױזן האָר זענען איר אַרױסגעשױבערט פֿון אונטערן רױטן טיכל. זי זעט אױס צוליב דעם עפּעס אַ ביסל װילדלעך, און סע װערט אים אַ שאָד, כאָטש זי איז זיך אַלײן שולדיק, נאָר ער טרײסט זיך דערמיט, װאָס אים אַלײן, מיט בײדע פֿאַרלײדיקטע הענט, איז דאָך נאָך שווערער. נאָר אָט טוט זיך דער יונגערמאַן מיטן סימפּאַטישן פּנים אַ ווענד צום ייִנגל, וואָס קעגן איבער דוניקן, ער זאָל אָפּטרעטן דעם פּלאַץ דער שטייענדיקער פֿרוי, זײַן סלאָווען הייסט עס. נישקשה, זאָגט ער מיט אַ זיך אויספֿײַנענדיקן טאָן, זייער באַרעדעוודיק, אַזאַ ייִנגל קאָן אונטערשטיין אַ ביסל. אַזאַ ייִנגל מעג שוין אַפֿילו פֿאַרשטיין צו זײַן העפֿלעך צו אַ פֿרוי. אָט האָב איך אָפּגעטראָטן מײַן אָרט דער פֿרויס ייִנגעלע.

אויף סלאוועס פנים איז שוין גארניט צו דערקענען, אז ערשט פריער אביסל איז עס רויט געווען מחמת בושה פאר די קריסטן און פון רציחה אויף זייער דוניעקן און האט אויסזעזען אפילו ווילד אביסל. זי האט געשמייכלט צום יונגערמאן. נו, ער האט זיך אויף דעם פארדינט פריער אפגעטראטן זיין אייגענעם פלאץ צו דוניעקן, דערנאך איינגעשאפן דעם פלאץ סלאווען.

הייבט אויף די שווערע טעקע און אריבער זיין אקסל פארביי זיין פנים דערלאנגט ער זי סלאווען. זי באוויליגט זי צו נעמען, כאטש ניט אומקוקנדיק זיך צו אים, צו זיך אויפן שויס. אויך דער קאוועליר דרייט ניט אויס דעם קאפ, די גליקליכע טעקע אויפן שויס פון דער יונגער סימפאטישער פרוי איז אים ציקאווער, און ס'איז אים א שאד פון אירע רייצנדיקע אויגן דעם בליק אוועקצורייסן. דערפאר אבער פילט יתרו אויף זיין הייס פנים דעם בליק פֿון יענער הײכער היפּשער פֿרױ, װעלכע ס'האָט זיך ניט אײַנגעגעבן, איר מײדעלע זאָל פֿאַרנעמען סלאַװעס פּלאַץ. זי קוקט אױף אים פֿאָרשנדיק פֿון דעם מאָמענט אָן, װען ער האָט אַריבערדערלאַנגט זײַן פֿרױ די טעקע, װי זי װאָלט אים געקוקט דעריקער אױף דער נאָז, און אָנטרעפֿנדיק זיך מיט זײַן בליק, טוט זי אַ זאָג אין דער ריכטונג פֿון פֿענצטער מיט פֿאַרדראָס און פֿאַראַכטונג. ווי גערעדט צום דרויסן גלאט אין דער וועלט אריין. פארשטעלן פאר א קינד דאס ביסל לופט פון דרויסן אין אזא חמימה און דושנעקייט קען נאר אן אומדערצויגענער מענטש. דעם העפליכן יונגערמאנס ברוין סימפאטיש פנים טוט א פלאץ, גיסט זיך אן מיט ראסקייט פון צארן און באליידיגטקייט, מיניעט זיך אין קאלירן, און אויסדרייענדיג דעם קאפ צו יענער פרוי הייבט ער אן איר אפענטפערן און זידלען מיט הפסקות, זיך באדענקענדיג

דאָס מיידעלע, וואָס שטייט אַזוי שטיל איינגעהאָרכט אין דעם געקריג איבער איר, ווי אַ הינדעלע אין אַ גאָס רעגן, איז אים זייער אַ שאָד. צוליב איר גראָבער מוטערס שולד איז איר בלאָנד קעפּל מיט די צעפּלעך שולדיק אַראָפּגעלאָזט צו דער ערד, דאָס פּענעמל אין פּראָפיל באַצערט און פאַרשעמט.

מחמת מורא פאר דער מאמען וועלכע איז איצט אזוי בייז און אומגערעכט, צעבעטשעט זי זיך נישט אויפן קול, און וויאזוי וועט זי אויסזען אין די אויגן פון דעם יונגעלע וואס זיצט דא דערנעבן? ער קוקט כלומר'שט אינדערויסן, אבער זי זעט מיט איין אויג זייטיג, אז אויך ער הערט זיך צו צום קריג. אינצווישן האט דער טראמוויי שוין עטליכע מאל געהאט זיך אפגעשטעלט און איז איינגעלאפן א היפשן וועג. אויף די סטאציעס קומען אלץ צו מענטשן אין וואגאן אריין און די ענגשאפט, שטופעניש און דושנעקייט פארגרעסערט זיך. נאר אט פארט מען פארביי די געטא פלעצער, אפגערייניגט שוין פון גרוז, און דא און דארט אין שיטעלעך פארבויטע, און מען איז שוין ארויס פון שטאט, א פריש לופטל וויעט אריין דורך די טירן און פענסטער. ענדליך

און ער לייענט טאַקע גלײַך איבער אין אירע גרויסע גליענדיקע אויגן, געבעט מיט באַפֿעל גלײַכצײַטיק, דערוועג זיך נישט דאָ, שעפֿטל, אַרויסצוקריכן מיט דײַן סאָציאַליזם און מיט דײַן ייִדישקייט! ער איז דאָ אין וואַגאָן זיכער נישט איינער אַזעלכער! טוט יטערעק דאָס איינציקע, וואָס עס בלײַבט אים נאָר איבער אין דעם פֿאַל צו טאָן, פֿאַרשווײַגן און אָפּטרעטן דעם סימפּאַטישן אַנטיסעמיטישן הונט,

דאָס מױל אַ זאַטס און זאַפֿטיקס, דער בוזעם הױך און פֿאָרנעם, דאָס מוז זײַן אַ דאַמע פֿון דער פּריװאַטער איניציאַטיװ, נישט אונדזער סגאַל, אָבער פֿאָרט אַ ייִדישע, אַ זשידאָװע. זײַן בליק באַגעגנט זיך אַ צװײטן מאָל מיט אירן, און גאָר אומגעריכט שױן, װי אַ מלחמה אָן אַ מלחמה-דערקלערונג, טוט זי אַ שיק קױל נאָך אַ קױל אין דער פּלײצע פֿון דעם אינגאַנצן אײַנגעשטילטן קריגערישן יונגנמאַן. ווער ס'געדענקט נישט די אמאליגע נאלעווקעס, מ'האט שוין פון זיי אראפגעפירט דעם גרוז צוזאמען מיטן אידישן שמוץ, מ'האט עס פארבייפארנדיג געזען דורכן פענסטער, מען האט נאך אלץ אלע וואנצן נישט אויסגעפארעט. יטערעק זוכט ווידער אויף זיין סלאווע'ס פנים, ס'איז אנגעצונדן און מיניעט זיך אין צארן און פארלעגנהייט, די ליפן צוקן, דאס שקאצעוואטע נעזל וואס מארקירט איר אידישקייט רייכערט זיך דאכט זיך,

וואס ער האט אפגעטון. אפגעטרעטן דעם אייגענעם פלאץ א זשידעקל, געשאפן א פלאץ פאר דער זשידאווע, און אזוי גראבהויטיג באליידיגט אן אמת'ע חשוב'ע פאלקע, א קאטאליטשקע. און אפשר נאך נעמט זי אים אן פאר א זשיד, ווי ער האט זי פריער אנגענומען פאר א זשידאווע? און וועמען האט ער זיין פאטאלן טעות פארטרויט אויפן אויער? א זשיד? אנטשולדיגן זיך און אויפקלערן? דאס שיקט זיך ניט. צו ווייט שוין פארפארן. ער דערפילט א פוסטקייט אין קאפ, אן ענגעניש אין קעל, א מין טעמפקייט אין הארצן, און וואס נאך ערגער, א גרימעניש אין בויך. עך, לופט אביסל, לופט! און ער טוט זיך האסטיג א דריי אויס אין דער ענגשאפט און שטופט זיך דורך צו דער פלאטפארמע אזש ביז צום טרעפל. ווי אט שפרינגט ער ארויס פון וואגאן אינמיטן גאנג. ער בלייבט שטיין זייטיג מיט אן ארויפגעהויבענעם אקסל אין וואגאן אריין מיט אן אפגעשמיסן פנים

דער כּלבֿ, און קאָן אים נישט פֿאַרריכטן. בײַ יעדן אָפּשטעל טוט ער זיך אַ באַװעג װי אַרױסצושפּרינגען און בלײַבט װידער איבער, װי אַ האָן װאָס הױדעט זיך אונטער אַראָפּצושפּרינגען פֿון אַ צו הױכן פּלױט און בלײַבט אױפֿן אָרט מחמת פּחדנות. און גלײַכצײַטיק איז זײַן געהער ציטעריק אָנגעשפּיצט

וואס? ער האט נישט דערקענט? ער האט דאך געזען אזוי גוט ווי איך ווי דער זשיד מיט דער נאז האט דערלאנגט דער זשידאווע די טעקע. איצט שעפטשעט דארט איר אלטע מיטשמועסערן עפעס נישט צו דערהערן, און באלד הייבט זיך ווידער אן מיט אן אויפגעהויבענע שטים. צי הערט ער כאטש דער פוילישער אנטיסעמיטישער אייזל, אין וואס די חשובע דאמע איז אים חושד? א בראך צו זיינע יארן? צאַפּלט זיך אין יוטערעקס געמיט אַ נחת-רוח, װי אַ לעבעדיק גאָלדן פֿישל. דאָ טראָגט זיך דער טראַמװײ פֿאַרבײַ אַ קאָשטשאָל. צװײ עלטערע קריסטן אױף דער פּלאַטפֿאָרמע טוען מעכאַניש אַ הײב די דלאָניעס צו די שטערנס און אַ צי מיט די פֿינגער די היטלען פֿאַר די דאַשקעס. אױך ער טוט אַ הײב די דלאָניע, אָבער זי בלײַבט שטעקן מיט צערעפּעטענע פֿינגער, אַ פֿאַרגליװערטער לעם זײַן טשופּרינע, ער איז דאָך אין בלױזן קאָפּ.

אַזאַן עקלהאַפֿטער זשידישער שמייכל. זײַן זשידאָווע מיטן זשידעקל הייבן זיך שוין אויף פֿון די ערטער. זי דערלאַנגט דעם מאַן די טעקע, ווערט מען שוין ענדלעך פּטור פֿון זיי, פֿון די וואָנצן, וועט מען כאָטש די לעצטע סטאַציע אָפּאָטעמען מיט ריינער לופֿט. אָ, ער קוקט שוין ווידער. זי וואָלט אים. דער טראַמווײַ בלײַבט שטיין. דער ערשטער טוט אַ שפּרונג אַרויס, ער, און בלײַבט נישט.

טוט זי ווי באקומען אויסגעפאטשט אזש צעעפנט דאס מויל. ס'הערט זיך א קלונג, און יוטערעק טוט א שפרונג אראפ פון רירנדיגן טראמוויי, זעענדיג פאר זיך אין דמיון די דאמע מיט חזירים'לעך אין בוזים, אפפארן אט אזוי מיטן צעעפנטן מויל און גלעזערנע אויגן פון א ליאלקע. צלאווע דערזעט שעפטל'ס אויפגעשיינט פנים צו איר און שטרעקט אויס די האנט צום נעצל מיט דער דעקע, זיי נעמען ביידע מיט פרייע הענט דוניעקן אינמיטן אריין, זיך לאזנדיג מיטן טראטואר

און וואָס טענה איך צו דיר שטענדיק, ווען איך קום פֿון מאַרק? ס'זענען נאָך דאָ בײַ אונדז גענוג אַזעלכע פֿוילע ניס, פּרוכנע. און ווען יענער איז אַריבער, אַרומגעקוקט זיך, אַז קיינער איז נישטאָ דערנעבן, פֿירט זי אויס אויף ייִדיש, נאָר זאָלן זיי אַלע האָבן די מפּלה אויפֿן אָרט, ווי אונדזערע די הײַנטיקע. איר מיידעלע ציט דוניעק דאָס ייִדיש פּאַמעלעך, ווי אַ סטענגע פֿון האַלדז, דאָס מיידעלע, וואָס איז געשטאַנען לעבן מיר בײַ דעם פֿענצטער, איז אויך אַ שלעכטס, און ער פֿאַרענדיקט פֿליסיק אויף פּויליש. זי האָט שוין געשוויגן בייז ווי אַן אַנטיסעמיטקע. טאַטע-מאַמע, שוין פֿאַרגעסן אין גאַנצן זייער פֿרימאָרגעדיקן רוגז, קוועלן אָן אין זייער ייִדישן חכם, זייערע אויפֿגעשוואָלענע אויגן גיסן זיך צוזאַמען איבער דוניעקלס קעפּל. ער איז שוין אַ מענטש, מע קאָן שוין מיט אים אַ וואָרט רעדן.

זיי זוכן אויס א פריי ערטעלע אונטער א צוצווייגטן דעמב און ווארפן אראפ פון זיך די אייבערשטע קליידונג. נו, דוניעק, גיי זיך וויילן, זאגט אים די מאמע אויף פויליש מיט א אידישן חי געלעבט, און פארגעס נישט קומען עפעס אפצועסן. ווארשע, יוני נײַנצן זעקס און פֿופֿציק.

איר האט נאר וואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיקע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמערסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדאן קוציק, די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי,